מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף סג עמוד ב'. לאמיר נאר אנהייבן די גמרא די לעצטע צוויי שורות דף סג עמוד א'. מ'וועט אנהייבן מיט א קורצע הקדמה. אין די תורה שטייט לא תשחט על חמץ דם זבחי. די תורה ווארנט דיך אן אז דו גייסט ברענגען א קרבן פסח, מוזטו מאכן זיכער אז דו האסט מער נישט קיין חמץ אינדערהיים. פשט איז דו קענסט נישט קומען און דו האסט חמץ און גיין ברענגען דיין קרבן פסח. איז מיט דעם וועלן מיר אנהייבן די גמרא. אמר רבי שמעון בן לקיש, זאגט רבי שמעון בן לקיש, לעולם אינו חייב עד שיהא החמץ לשוחט או לזורק או לאחד מבני חבורה. ווען זאג איך ס'איז א פראבלעם אז מ'האט חמץ ביי זיך, דאס איז נאר טאמער דער שוחט ער אליינס האט חמץ, דער כהן דער וואס שפריצט דעם בלוט אז ער האט חמץ, אדער איינער מבני חבורה האט חמץ. פשט איז, מען זאגט פארן כהן, דו גייסט יעצט שעכטן, דו האסט חמץ, גיי נישט שעכטן, עסט עובר זיין, און אז דו העסט יא גיין שעכטן, העסטו באקומען מלקות. אדער מען זאגט פאר דעם וואס איז זורק, זאלסטו וויסן, איינער מבני חבורה, איינער האט חמץ, איז גיי נישט שפריצן דעם בלוט. אבער טאמער ס'איז סתם עפעס א פרעמדער מענטש וואס יענער האט חמץ, אויף דעם שטערט מיר דאס נישט. אבער לייגט ריש לקיש צו און ער זאגט אזוי, ועד שיהא עמו בעזרה. ס'מוז זיין אז דער חמץ געפינט זיך מיט אים אין די עזרה. אז דער כהן האט ביי זיך חמץ, אבער דער חמץ ליגט ביי זיך אינדערהיים, דאס איז נישט וואס די תורה מיינט צו זאגן. ווען איך באקום מלקות, איז עס נאר טאמער דער כהן שטייט דא און ער גייט מאכן די שחיטה, און ביי זיך אין טאש דא אין די עזרה האט ער א שטיקל חמץ. אז ער האט דא אין די עזרה א שטיקל חמץ, אויף דעם איז געזאגט געווארן אז דו גייסט באקומען מלקות דערפאר. רבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט ניין, אף על פי שאין עמו בעזרה, אפילו ער האט נישט ביי זיך אין די עזרה דעם חמץ, נאר ביי זיך אינדערהיים ליגט די חמץ, אדער אחד מבני חבורה, נישט פשט זיי האבן אין בית המקדש האבן זיי מיטגענומען חמץ, נאר עס ליגט ביי יענעם אינדערהיים, נאך אלץ, אז מען ווארנט דיך אן און מען זאגט גיי נישט טון די עבודה, גיי נישט שעכטן, גיי נישט שפריצן, אדער גייסט נישט ברענגן קיין קרבן פסח ווייל דו האסט דא חמץ, איז למעשה אפילו די חמץ ליגט אינדערהיים זאגט רבי יוחנן, נאך אלץ ביסטו עובר און גייסט באקומען מלקות דערויף. דאס הייסט, איך האב א מחלוקת צווישן ריש לקיש מיט רבי יוחנן, וואס איז די הלכה וואו מוז ליגן די חמץ? ריש לקיש זאגט, די חמץ מוז ליגן ביי דיך אין די עזרה, מה שאין כן רבי יוחנן זאגט ניין, עס מוז נישט ליגן ממש מיט מיך אין די עזרה, אפילו דו האסט עס ביי דיך אינדערהיים, הייסט עס אז דו האסט חמץ און דו עסט עובר זיין. עס פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז דא די מחלוקת, וואס איז די מקור המחלוקת צו די חמץ מוז זיין ביי זיך אין די עזרה, צו די חמץ איז גענוג אז עס ליגט ביי דיך אינדערהיים, וואס איז זייער מחלוקת צווישן ריש לקיש מיט רבי יוחנן? זאגט די גמרא אזוי, אילימא בעל בסמוך קמיפלגי, אין די תורה שטייט לא תשחט על חמץ דם זבחי, די ווארט על וואס מיינט די ווארט על? מיינט על צו זאגן אז ס'מוז ממש ליגן מיט מיך דא, על מיינט אז ס'מוז זיין בסמוך, ממש אין מיין וויסיניטי ממש וואו איך בין דארט מוז ליגן די חמץ, ווייל ס'מוז זיין די חמץ מיטן זבחי מוזן זיין צוזאמען, אדער זאג איך ניין, ווען די תורה זאגט מיר על מיינט עס נישט אז ממש ס'מוז זיין צוזאמען, ס'מוז ליגן דא אין די עזרה. איז וויל די גמרא זאגן אזוי, דרבי שמעון בן לקיש סבר על בסמוך, ווען די תורה זאגט מיר די ווארט על, מיינט די תורה דיר צו זאגן זאלסטו וויסן, ס'מוז זיין ממש בסמוך. און וועגן דעם זאגט ריש לקיש, אז דו האסט דעם חמץ דא אינעווייניג אין די עזרה עסטו עובר זיין, אבער אויב די חמץ ליגט ביי דיך אינדערהיים, אויב אזוי ביסטו נישט עובר. ורבי יוחנן סבר רבי יוחנן האלט ניין, לא בעינן על בסמוך, ווען די תורה זאגט מיר על, מיינט די על נישט צו זאגן ממש ס'מוז ליגן מיט דיך דא אין די עזרה, ניין, אז דו האסט חמץ ביי דיך אינדערהיים, ביסטו פונקט אזוי עובר, אז מ'האט דיך אנגעווארנט, מ'האט דיך געזאגט רב איד גיי נישט שעכטן, דו האסט חמץ אפשר אינדערהיים, נאך אלץ גייסטו באקומען מלקות אויף דעם אפילו די חמץ ליגט נאר ביי דיך אינדערהיים. אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט, ווילסטו מיר זאגן יעצט די מחלוקת צווישן זיי איז ווי אזוי טייטש איך אויס די ווארט על, מיינט על בסמוך, אדער מיינט על ניין ווי לאנג דו האסט, אבער עס מוז נישט זיין ממש בסמוך. אויף דעם פרעגט די גמרא, והא איפליגו בה חדא זימנא, אזא מחלוקת צו על מיינט ממש דא, אדער על מיינט אביסל ווייטער, דאס איז שוין דא אזא מחלוקת, זיי האבן זיך שוין געקריגט איינמאל רבי יוחנן מיט ריש לקיש אויף דעם, איז מוז איך האבן דא נאך א ברייתא, צוויי ברייתות וואס זאגן די זעלבע מחלוקת, צו על מיינט נאנט, על מיינט נישט נאנט, קען דאס דען זיין? זאגט מיר וואו איז געווען די מחלוקת? דתנן, אונז האבן געלערנט, השוחט תודה לפנים ולחמה חוץ לחומה, די הלכה איז א מענטש ברענגט א קרבן תודה, האט ער ערשטנס די קרבן אליינס וואס ער דארף מקריב זיין, און שפעטער האט ער די פֿערציק לחמי תודה וואס ער דארף אויך מקריב זיין, וואס דאס דארף מען שפעטער עסן. יעצט וויאזוי איז געגאנגען די לחמי תודה? מען האט גענומען די פֿערציק ברויט, מען האט זיי מקדש געווען, און געזאגט דאס גיי איך נוצן פאר מיינע לחמי תודה, און וואס איז געשען איז, די ברויטן, די לחמי תודה זענען געווארן קדוש, אויף קדושת דמים, אויף אזוי ווייט, אז אויב ס'איז געווארן טמא דארף מען עס פודה זיין, ס'איז דא געוויסע קדושות אויף דעם, אבער נישט קיין קדושת הגוף, נישט פשט אז יעצט איז דא לינה אויף דעם, נישט פשט אויב ס'וועט ווערן טמא עסט עס מוזן פארברענען, ס'הייסט א שוואכערע קדושה. איינמאל וואס דו ביסט מקריב דיינע קרבנות, מיט דעם וואס דו האסט מקריב געווען דיינע קרבנות, ווערט דיין ברויט יעצט עלעוועיטעד צו ס'גייט פון א קדושת דמים ארויף צו א קדושת הגוף. זאגט די ברייתא אזוי, זאגט די משנה אזוי, השוחט תודה לפנים ולחמה חוץ לחומה, וואס איז אויב דער מענטש שטייט, ער ברענגט זיין קרבן תודה אינעווייניג אין ווען אין עזרה, אלעס פיין און וואויל אין בית המקדש, אבער ולחמה חוץ לחומה, זיינע ברויטן ליגן דרויסן חוץ לחומה, זאגט די משנה לא קדש הלחם, איז די קעי די לחם ווערט נישט הייליג דורך דעם. די לחם מוז זיין צוזאמען מיטן קרבן תודה, און היות זיי ליגן נישט צוזאמען, נאר איינס ליגט דא און איינס ליגט חוץ לעזרה חוץ לחומה, אויב אזוי לא קידש הלחם. איז פרעגט די גמרא, מאי חוץ לחומה? וואס מיינט די משנה דא צו זאגן חוץ לחומה? ווי איז דער חוץ לחומה וואס מ'רעדט דא? זאגט אזוי, רבי יוחנן אמר חוץ לחומת בית פגי, אז ווען מען זאגט דא אז די לחם ווערט נישט הייליג איז ווייל די לחם ליגט חוץ לחומת בית פגי, בית פגי איז געווען די לעצטע הויז פון ירושלים, און די ברויט זענען געווען אינדרויסן פון דעם, פשט איז אז די ברויט זענען בכלל נישט געווען אין די חומות ירושלים, אויף דעם זאגט רבי יוחנן, אז דו האסט ברויט וואס איז בכלל נישט אין די חומות ירושלים, אויב אזוי קען זיך נישט אנכאפן די קדושה פונעם קרבן אריבערגיין אויפן ברויט, זיי האבן נישט קיין שייכות צוזאמען, אויב אזוי קומט אויס לא קידש הלחם. אבל חוץ לחומת העזרה קדוש, אבער אויב ס'איז געווען אינדרויסן פון די חומות העזרה, ס'איז געווען אין ירושלים, נאר נישט אין די עזרה, דעמאלטס איז עס יא קדוש. ולא בעינן על בסמוך, לייגט ער צו, פארוואס האלט איך אזוי? ווייל הגם די תורה שרייבט מיט די ווארט על דארטן ביי לחמי תודה, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק על זבח תודת שלמיו, און בעצם א פסוק פארדעם ווייס איך שוין אז א תודה קומט מיט ברויט, אזוי ווי ס'שטייט והקריב על הזבח התודה חלות מצות. אויב אזוי ווען די תורה זאגט מיר נאכאמאל על זבח תודת שלמיו, וויל די תורה מיר זאגן, אפשר מיינט צו זאגן על, מוז ממש זיין בסמוך. אויף דעם זאגט רבי יוחנן ניין. די על מיינט נישט ממש בסמוך, ס'מוז ליגן ביי דיך אין די עזרה, ס'איז מיר גענוג אז ס'ליגט ביי דיך, ווילאנג ס'ליגט אין ירושלים ווערט עס קודש. ר' שמעון בן לקיש אמר, ר' שמעון בן לקיש זאגט ניין, אפילו חוץ לחומת העזרה לא קדוש, טאמער די ברויטן ליגט נישט צוזאמען מיטן קרבן תודה אין די עזרה, נאר וואס, ס'ליגט אפילו אינדרויסן פון די עזרה, איז די גאנצע ברויט ווערט נישט קדוש. פארוואס? אלמא בעינן על בסמוך, ווייל ער האט געטייטשט די ווארט על מיינט צו זאגן עס מוז זיין ממש בסמוך, קומט אויס אז דו האסט דיין ברויט צוזאמען מיטן קרבן אין די עזרה, אוודאי איז אלעס בסדר, אויף דעם על, בסמוך, עס מוז זיין צוזאמען, אבער אויב ליגט עס אינדרויסן פון די עזרה, אפילו עס ליגט אין ירושלים, זאגט ריש לקיש ניין, טויגט נישט, און די ברויט וועט נישט ווערן קדוש. איז פרעגט די גמרא זעה איך דאך פון דא די מחלוקת צו על מיינט בסמוך אדער על מיינט נישט בסמוך, דאס איז נישט קיין נייע מחלוקת, דאס איז שוין א מחלוקת וואס רבי יוחנן מיט ריש לקיש האט שוין געהאט ביי תודה, עס קען נישט זיין דא נאכאמאל האבן מחלוקת דא לגבי אונז, ווי די חמץ מוז ליגן מוז זיין אין בית המקדש, איז גענוג טאמער עס ליגט ביי דיך אינדערהיים, זיי קריגן זיך אויף על, דאס קען נישט זיין, נאך צוויי מאל פונקטליך די זעלבע מחלוקת מיט רבי יוחנן מיט ריש לקיש. איז קומט די גמרא מיט א נייעם תירוץ און זאגט די גמרא אזוי, דו ווילסט דו ווילסט האבן א הסבר וואס איז די מחלוקת צווישן רבי יוחנן און ריש לקיש? פארוואס זאגט רבי יוחנן אז די חמץ קען זיין אפילו ביי דיך אינדערהיים? פארוואס זאגט ריש לקיש ניין די חמץ מוז זיין ביי זיך אין די עזרה? די תירוץ איז אזוי, אלא בהתראת ספק קמיפלגי, זיי קריגן זיך אויף א נייע זאך וואס איז התראת ספק, אזוי ווי מען האט שוין געזאגט אין אנהייב, כדי יענער זאל קענען באקומען מלקות מוז איך אים אנווארענען, איך מוז אים זאגן אז דו העסט גיין עסן, אז דו העסט גיין שעכטן, רבי דו האסט דא חמץ, העסטו באקומען מלקות, הייסט העסט עובר זיין א לא תעשה, העסטו באקומען מלקות דערויף. איז יעצט די שאלה איז, ווען איך גיי ווארענען דעם כהן, לאמיר זאגן ער שטייט דא ער גייט מאכן די שחיטה און ער האט חמץ, איז טענה'ט ריש לקיש, ווילאנג איך זעה דא קלאר אז דער כהן שטייט אין עזרה וויל גיין שעכטן א קרבן, און איך ווייס קלאר ער האט דא ביי זיך חמץ, קען איך אים אנווארענען איך זאג אים רבי איד, איך זעה דו האסט חמץ, דו ביסט דאך אין עזרה, זעמער דא אויף איין פלאץ צוזאמען, איך זעה דו גייסט שעכטן א קרבן, זאלסטו וויסן אז דו גייסט שעכטן, ביסטו עובר, און דו גייסט באקומען מלקות. אבער טענה'ט ריש לקיש, אויב די איד האט אפשר חמץ ביי זיך אינדערהיים, וואס ווייס איך, אפשר האט ער עס יא שוין אוועקגענומען, אפשר האט ער עס מבטל געווען, אפשר האט ער עס בכלל מער נישט, איז ווען איך גיי צום כהן איך זאג רבי כהן, גיי נישט שעכטן, ווייל אפשר האסטו חמץ ביי דיך אינדערהיים, אדער אפילו איך זאג קלאר דו האסט חמץ ווייל דו האסט חמץ אינדערהיים, ס'איז נישט קיין הונדערט פראצענטיגע התראה וואס איך קען זאגן, ס'איז פאר הונדערט פראצענט אז דו העסט עובר זיין יעצט. אז איך שטיי דא אין די עזרה און איך זע ער שטייט מיט א זעקל וואס אינעווייניג ליגט חמץ, זאג איך אים, האלא, דו גייסט שעכטן? דו האסט חמץ! ס'איז א התראה וואס איז נישט קיין ספק, ס'איז א ודאי התראה. מה שאין כן טאמער די חמץ ליגט ביי דיך אינדערהיים, בין איך נישט הונדערט פראצענט זיכער אז מיין התראה איז א ריכטיגע התראה. קען זיין ער האט שוין מבטל געווען, קען זיין ער האט עס בכלל נישט. און סתם גיין ווארנען. דאס האט נישט קיין הענט און פיס. וועגן דעם זאגט ריש לקיש, מוז זיין די חמץ ביי ממש ביי מיך דא אינעווייניג. מה שאין כן רבי יוחנן זאגט ניין, התראת ספק, דאס איז אן התראה. אפילו עס קען זיין איך האב בכלל נישט, נאר איך ווארן אים אן גיי נישט שעכטן אויב דו האסט חמץ ביי דיך אינדערהיים, זאגט רבי יוחנן, דאס אליינס הייסט א געהעריגע התראה. און וועגן דעם גייט מיר נישט אן, צו קען זיין אז שפעטער עסט נישט עובר זיין און מיין התראה איז גארנישט געווען, פשט איז מיין התראה איז נאר געווען על ספק, ניין ס'גייט מיר נישט אן, אויב שטעלט זיך אויס שפעטער אז למעשה דו האסט גע'שחט'ן און דו האסט געהאט חמץ ביי דיך אינדערהיים, אפילו ווען איך האב געמאכט התראה האב איך עס נישט געהאט פארזיכערט אז עס איז אזוי, נאר וואס למעשה שטעלט זיך אויס אזוי איז געווען די מעשה, קומט אויס אז עסט באקומען מלקות. איז וויל די גמרא מסביר זיין דאס איז די מחלוקת צווישן רבי יוחנן מיט ריש לקיש. רבי יוחנן האט געהאלטן ס'גייט מיר נישט אן אז מיין התראה איז נישט אזא שטארקע התראה ס'איז אפשר על ספק און וועגן דעם אבער נאך אלץ עסט ער עובר זיין וועגן דעם גייט מיר נישט אן צו די חמץ ליגט דא אדער ס'ליגט ביי דיך אינדערהיים. מה שאין כן ריש לקיש האט געהאלטן ניין. איך קען נישט מאכן קיין התראת ספק, אויב מיין גאנצע התראה איז נאר א ספק, קומט דאך אויס אז די גאנצע התראה איז גארנישט, וועגן דעם זאגט ער אז דו האסט די חמץ דא ביי דיך, ווייס איך קלאר ס'נישט קיין התראת ספק, אבער אויב די חמץ ליגט ביי יענעם אינדערהיים, איז דאס א התראת ספק, אויב אזוי העלפט עס בכלל נישט, וועגן דעם זאגט ער אז ס'מוז זיין אז די חמץ ליגט ביי דיך דא אינעווייניג. זאגט די גמרא ניין, לכאורה דאס איז אויך שווער, פארוואס? ווייל בהא נמי פליגי בחדא זימנא, אונז ווייסן שוין די מחלוקת, אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט אז מ'קריגט זיך אויף על, צי על מיינט ממש דא, אדער ניין מיינט עס אפשר אביסל ווייטער אוועק, און דאס האסט געזאגט דאס קען נישט זיין די מחלוקת, ווייל אונז ווייסן שוין פון אזא סארט מחלוקת, זאגט ער די זעלבע זאך דא, אונז ווייסן שוין צו זאגן פון אזא מחלוקת צווישן ר' יוחנן מיט ריש לקיש, צי התראת ספק איז א התראה צי נישט. פארוואס, דאיתמר, אונז האבן געלערנט שבועה שאוכל ככר זו היום, א מענטש מאכט א שבועה אז איך גיי עסן דעם ככר היינט, ועבר היום ולא אכלה, און למעשה איז אריבערגעגאנגען דעם טאג און האט עס נישט געגעסן. ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש דאמרי תרווייהו פסק'נען ביידע אינו לוקה קיין מלקות גייט ער נישט באקומען, זאגט די גמרא אזוי, רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן איז מסביר פארוואס באקומסט נישט קיין לוקה, פארוואס אינו לוקה? משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה, ס'איז א לאו שאין בו מעשה, דו האסט א לאו פון לא תשא, און אויב וועסטו עובר זיין וועסטו באמת באקומען מלקות, נאר דא ס'איז אין בו מעשה, דו האסט דאך נישט געטון עפעס, אויף א זאך וואס דו האסט נישט געטון קיין מעשה קען איך דיר נישט געבן קיין מלקות. וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, קענסט נישט געבן קיין מלקות. אבל התראת ספק שמה התראה, זאגט רבי יוחנן און ער לייגט צו, אויב ווילסטו מיר קומען טענה'ן ס'איז דאך התראת ספק, קום איך ווארענען דעם איד צוויי אזייגער און איך זאג אים ר' איד אז דו וועסט נישט עסן, וועסטו עובר זיין, דאס איז דאך א התראת ספק, ווייל קען זיין ער וועט עס עסן דריי אזייגער. ס'איז נישט פשט אז איך זע דא אז דו גייסט עובר זיין, ווי דער מענטש האט א זעקל אין די האנט מיט חמץ און ער גייט שעכטן, איך זאג אים ר' איד, שעכט נישט ווייל דו וועסט עובר זיין. ס'איז דאך התראת ספק, קען זיין ער וועט עס מאכן אין פינף מינוט, ער וועט עס מאכן אין צען מינוט, ער וועט עס מאכן אין א האלבע שעה, ער האט דאך א גאנץ מיטאג דאס צו טון. און אפילו די לעצטע מינוט, קען ער אויך זאגן, אה, איך האב עס פארגעסן, איך האב עס שפעטער געווען בשוגג. איז וועגן דעם אז התראת ספק לייגט רבי יוחנן צו, דאס אליינס וואלט מיך נישט געשטערט, פאר דעם אליינס וואלט ער יא באקומען מלקות, נאר וויבאלד ס'איז א לאו שאין בו מעשה, א לאו שאין בו מעשה, פאר דעם קומט זיך נישט קיין מלקות. רבי שמעון בן לקיש אמר, רבי שמעון בן לקיש זאגט ניין, אינו לוקה, באקומסט נישט קיין מלקות, משום דהוה ליה התראת ספק. וויבאלד די גאנצע זאך איז דאך אן התראת ספק, והתראת ספק לא שמה התראה, די גאנצע זאך אז איך גיי דיך אנווארענען צוויי אזייגער נאכמיטאג, עס דיין ברויט ווייל טאמער נישט וועסטו באקומען מלקות, וועסט זאגן וואס, וואס ווארנסטו מיך, איך האב נאך צוויי, איך האב דריי, איך האב פיר, איך האב פינף, איך האב זעקס, איך האב א גאנצן טאג, איז דיין התראה איז התראת ספק, אפשר וועסטו יא עובר זיין, אפשר וועסטו נישט עובר זיין, אויף דעם זאגט ריש לקיש, צו קענען באקומען מלקות פאר התראת ספק דאס ארבעט נישט. אבער לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, אויב וואלט עס נאר געווען א לאו שאין בו מעשה, אויף דעם האלט ריש לקיש, אויף דעם חלק וואלט איך יא באקומען מלקות. עס פרעגט די גמרא צוריק אונזער קשיא, דו האסט מיר געפרעגט פון וואס איז די מחלוקת, די מקור המחלוקת, צווישן רבי יוחנן מיט ריש לקיש צו די חמץ מוז ליגן ביי מיך דא אינעווייניג אין עזרה, אדער ניין ס'איז גענוג די חמץ ליגט ביי מיך אינדערהיים. איז זאגט די גמרא, ערשט וויל איך זאגן אפשר מיינט די שאלה וועגן על, צו על מיינט בסמוך צו נישט, זאגט די גמרא ניין, איך האב שוין א משנה אויף דאס. אויף דעם פרעגט די גמרא ווייטער, אפשר מיינט עס צו זאגן די מחלוקת איז געווען צו התראת ספק, הייסט עס אן התראה אדער הייסט עס נישט קיין התראה, אויף דעם זאגט אויכעט, אונז האבן שוין די מחלוקת. איז ווייטער בלייב איך יעצט שטעקן אונזער שאלה מיט וואס מען האט אנגעהויבן, וואס איז די מקור המחלוקת צווישן רבי יוחנן מיט ריש לקיש? פארוואס זאגט איינער די חמץ מוז ליגן ביי מיך אין די עזרה, און פארוואס זאגט רבי יוחנן ניין ס'איז מיר גענוג אז די חמץ ליגט ביי דיך אינדערהיים? ענטפערט די גמרא אמרי לעולם בעל בסמוך קמיפלגי. לאמיר צוריק גיין צום ערשטן תירוץ, אין אמת'ן אריין רעדט מען דא א שאלה וואס מיינט על? מיינט על אז בסמוך? אזוי לערנט ריש לקיש, אדער זאג איך ניין על מיינט ס'איז גענוג אז ס'איז ביי דיך אינדערהיים דאס ביסטו אויכעט עובר. איי האסט מיר געהאט די קשיא געפרעגט פארוואס דארף איך עס האבן דא סיי לגבי חמץ און סיי לגבי תודה? כ'דארף עס האבן אויף צוויי פלעצער? מהיכי תיתי? זאגט די גמרא וצריכא און איך דארף האבן ביידע. דאי איפליגו לענין חמץ אויב די מחלוקת צווישן זיי וואלט נאר געווען לגבי חמץ הוה אמינא וואלט איך געמיינט בההיא קאמר רבי יוחנן דלא בעינן על בסמוך אז דווקא ביי חמץ וואלט איך פארשטאנען אז רבי יוחנן זאגט אז דו האסט חמץ ביסטו עובר אפילו ס'איז נישט בסמוך, פארוואס? משום דאיסור הוא מ'האלט דא מיט א איסור חמץ, וכל היכא דאיתיה איתיה, די תורה זאגט דיך אז דו טארסט נישט האבן קיין חמץ, איז גייט מיך אן צו די חמץ ליגט דא ממש ביי מיך אין עזרה, גייט מיך אן אז די חמץ ליגט ביי מיך אינדערהיים, איז דאס וואלט איך פארשטאנען ווען די תורה זאגט מיט די ווארט על מיינט עס נישט דווקא ס'מוז ליגן ביי מיך נאר ס'איז גענוג ביי מיך אינדערהיים אויכעט. אבל לענין מקדש לחם, אבער לגבי לגבי די לחמי תודה, לגבי די ברויט צו ס'וועט ווערן הייליג צו נישט, לא קדיש אלא בפנים, וואלט איך פארשטאנען, רבי יוחנן האלט אז דווקא ווען ס'ליגט צוזאמען מיטן קרבן תודה אינעווייניג אין עזרה דעמאלטס וועט עס ווערן קדוש, אבער אינדרויסן נישט. ווייל איך וואלט געמיינט אימא מודה ליה לר' שמעון לקיש, אפשר איז ער מודה צו ר' שמעון לקיש, דבעינן על בסמוך, אז איך מוז האבן על בסמוך, דאי איתא גואי קדיש, אי לא, לא קדיש, מידי דהוה אכלי שרת. וויבאלד ס'איז דא א דין לגבי כלי שרת ווען ווערט א זאך הייליג דאס איז ערשט ווען איך לייג עס אריין אינעווייניג אין א כלי שרת, איז וואלט איך געמיינט לחמי תודה די זעלבע זאך, אזוי ווי די כלי שרת מוז זיין אז ס'ליגט אין די עזרה אינעווייניג, איז די זעלבע זאך לחמי תודה וואלט איך געמיינט ס'איז אויך ווען ווערט עס קדוש, דאס איז ממש נאר אז ס'ליגט אינעווייניג אין די עזרה. וועגן דעם וואלט געווען א צד צו זאגן אז אפילו ווען רבי יוחנן האלט, לגבי חמץ, אז חמץ קען חל זיין די איסור אפילו ווען ס'ליגט ביי דיך אינדערהיים, דאס איז דווקא לגבי חמץ, ווייל דארטן האנדלט מען מיט א איסור. מה שאין כן די לחם זאל ווערן קדוש ביי די לחמי תודה, דאס איז טאקע נאר, איז אפילו רבי יוחנן מסכים, אז ס'ליגט אינעווייניג אין די עזרה. צריכא וועגן דעם דארף איך האבן ביידע, מוז רבי יוחנן מיר רעדן פון א פאל פון חמץ, און איך מוז האבן דעם פאל פון לחמי תודה. איי זאג פארקערט, זאגט ער ניין, ואי אשמעינן לענין מקדש לחם, אויב זאגסטו מיר נאר אז לחמי תודה אז דארטן איז דא מחלוקת, הוה אמינא וואלט איך געמיינט, בהך קאמר ר' שמעון לקיש דבעינן על בסמוך. אז דווקא ביי לחמי תודה האלט ריש לקיש אז ס'מוזן זיין אינעווייניג אין עזרה, דאי איתא גואי קדיש אי לא לא קדיש, אויב ס'איז מיט דיך אין עזרה וועט עס ווערן קדוש אויב נישט נישט, אבל לענין חמץ, אבער לגבי חמץ, מודה ליה לרבי יוחנן דלא בעינן ליה בעל בסמוך, וואלט איך געמיינט אז ריש לקיש איז מודה צו רבי יוחנן און ער זאגט לגבי חמץ, דא בין איך מסכים, אוודאי אז על מיינט נישט ממש מוז זיין ביי דיך, דאיסורא הוא, ווייל די תורה זאגט א קלארע איסור דו טארסט נישט האבן קיין חמץ, און די תורה מיינט נישט דווקא צו זאגן על, ס'מוז זיין דא ביי דיך, וכל היכא דאיתיה איתיה, ווי עס זאל נאר ליגן, איז דא אויף דעם די איסור, וואלט איך געמיינט אז ריש לקיש איז מודה צו ר' יוחנן ווען ס'קומט לגבי חמץ, וועגן דעם צריכא מוז איך האבן סיי לחמי תודה און סיי די דינים פון חמץ. איז נאכאמאל האסטו מיר יעצט געפרעגט אויב זאגסטו די מחלוקת איז ווי אזוי טייטש איך אויס די ווארט על טייטש איך אויס בסמוך אדער ניין ס'איז מיר גענוג ביי דיך אינדערהיים האסטו מיר געפרעגט אויב אזוי וואס דארף איך האבן די מחלוקת סיי ביי חמץ און סיי ביי לחמי תודה די תירוץ איז ווייל איינס קען נישט קאמפלימענטן דעם צווייטן אויב וואלט געשטאנען איינס וואלט איך געמיינט אז רבי יוחנן איז מסכים לגבי ריש לקיש ווען ס'קומט צו לחמי תודה. אויב וואלט געשטאנען די אנדערע וואלט נאר גע- וואלט איך געמיינט ריש לקיש איז מודה צו ר' יוחנן ווען עס קומט צו חמץ וועגן דעם וויבאלד כ'וואלט אייביג געהאט א צד צו זאגן אז איינער איז מסכים צום צווייטן קא משמע לן מוז איך האבן ביידע זאגן זיי מיר די מחלוקת איז אייביג סיי ביי חמץ סיי ביי לחמי תודה די מחלוקת איז די זעלבע מחלוקת האב איך א שאלה ווען די תורה זאגט מיר על מיינט דאס על ממש בסמוך אדער מיינט על אפילו ס'איז ביי מיך אינדערהיים? זאגט די גמרא ווייטער, בעי מיניה רב אושעיא מרב אמי, פרעגט רב אושעיא א קשיא צו רב אמי, אין לו לשוחט ויש לו לאחד מבני חבורה מאי, ער האט נישט געוואוסט די הלכה וואס האבן פריער געזאגט, פרעגט ער אזוי, דער שוחט, ער ווייסט, ער האט גענומען זיין חמץ, האט אלעס מבער געווען, האט גארנישט, נאר איינער מבני חבורה, יענער האט יא, מאי, יעצט וואס די הלכה? זאג איך אז איך גיי ווארנען דעם כהן איך זאג אים גיי נישט שעכטן ווייל אחד מבני חבורה האט געהאלטן חמץ, באקומט דער כהן מלקות יעצט אז יעצט גייט ער יא שעכטן, אדער זאג איך ניין ס'נישט זיין חמץ ס'נישט זיין פראבלעם וואס די הלכה? אמר ליה האט אים געזאגט מי כתיב לא תשחט על חמצך גיי נישט שעכטן אויף דיין חמץ, די תורה שטייט לא תשחט על חמץ כתיב. די תורה זאגט נאר לא תשחט על חמץ, שטייט נישט מוז זיין דיין חמץ, אויב מען ווארנט דיך אן אז איינער מבני חבורה האבן חמץ, אויב אזוי טארסטו נישט גיין שעכטן, ווייל אויב וועסטו יא שעכטן וועסטו עובר זיין וועסט באקומען מלקות. אמר ליה, פרעגט אים, אי הכי אפילו לאחד בסוף העולם נמי, אויב זאגסטו מיר יעצט ס'שטייט נישט דיין חמץ, און וועגן דעם אחד מבני חבורה, באקומט די כהן וואס שעכט מלקות אויף דעם. וואס איז טאמער סתם א פרעמדע איד, איינער מבני עולם יענער האט חמץ, צו ס'איז אינעווייניג די עזרה, צו ס'איז יענער ביי יענעם אינדערהיים, אויב ס'מיינט נישט דווקא מיין אייגענע חמץ, נאר איך בין איך בין אויך ריספאנסעבל פאר יענעמ'ס חמץ, אויב אזוי אפשר סתם א מענטש וואס האט חמץ, בין איך כהן אויך עובר.

ווער האט א איסור אז די פלייש טאר נישט איבערנעכטיגן, דאס איז סיי די כהן וואס מאכט די שחיטה, סיי די כהן וואס מאכט די זריקה, און אויך די אחד מבני חבורה זיי אלע זענען רעספאנסיבל אז די פלייש בלייבט נישט איבער. עס קומט אויס, א פרעמדע מענטש וואס האט נישט קיין שום שייכות נישט צו דעם קרבן, איז אויך נישט קיין חלק פון לא ילין, אז דו ביסט נישט קיין חלק פון לא ילין, פאר דיין חמץ בין איך גארנישט עובר. ער זאגט אים, הגם די תורה שטייט נישט, לא תשחט על חמצך, וואס חמצך וואלט געמיינט דווקא דיינס, זעה איך אז אנדערע אויך, ביסטו גערעכט, אבער די תורה לייגט צו לא תשחט מיט לא ילין, ווער האט די איסור פון לא תשחט, דאס איז דווקא איינער וואס איז אויך בלא ילין. אמר רב פפא, לייגט רב פפא צו און ער זאגט אזוי,

אזוי אויכעט דער וואס איז מקטיר, ער האט אויך א רעספאנסעביליטי אז די פלייש וואס מען גייט פארברענען אויפן בית המקדש אויפן מזבח אז דאס בלייבט נישט איבערנעכטיגט, אויב אזוי קומט אויס ביי אים איז דא די זעלבע זאך, אויב גייט ער יעצט גיין מאכן הקטרת אימורין און ער האט חמץ ביי זיך, עט ער עובר זיין, עט באקומען מלקות, וויבאלד ער איז אויך א חלק פון די לא ילין. זאגט די גמרא ביסט גערעכט, תניא כוותיה דרב פפא און ס'האבן טאקע געלערנט א ברייתא אזוי ווי רב פפא זאגט, השוחט את הפסח על החמץ, איינער וואס שעכט א קרבן פסח און ער האט חמץ, עובר בלא תעשה איז ער עובר אויף א לא תעשה, אימתי, ווען רעדט זיך דאס ווער האט דא דעם חמץ, בזמן שהוא לשוחט, די שוחט האט דעם חמץ, או לזורק, דער וואס שפריצט האט דעם חמץ. וויבאלד ס'איז שחיטה מיט זריקה מאך איך א היקש, וויבאלד ס'שטייט דאך לא תשחט על חמץ דם זבחי, וואס פשט איז לא תשחט דם? קען איך דען עפעס שעכטן דם? נאר וואס לא תשחט מיט דם מיינט צו זאגן אז לא תשחט פאר אים איז דא א איסור און פאר דער וואס איז זורק ער האט אויך א איסור. או לאחד מבני חבורה אדער איינער פון בני חבורה ווייל זיי זענען א חלק פון די לא ילין.

איז זאגט די ברייתא ווער באקומט מלקות ווער דארף אכטונג געבן ס'איז נישט דא קיין חמץ איז אחד השוחט אחד הזורק און לייגט דערצו ואחד המקטיר חייב דער וואס איז מקטיר ער איז אויך בלא ילין אויב אזוי פאר אים איז אויך דא א חיוב אז ער האט חמץ וועט ער עובר זיין און באקומען מלקות דערויף. זאגט אבער די ברייתא אבל המולק את העוף בארבעה עשר אינו עובר בלא כלום, איינער וואס מ'האט געזאגט פאר מחוסר כפרה האט מען דאך דא קרבנות וואס מ'קען ברענגען אפילו נאכן קרבן פסח, איז אזא מענטש וואס ער מאכט מליקה, אויף אים נישט געזאגט געווארן די הלכה אז אויב מאכט ער די מליקה און ער גייט שפעטער שפריצן דעם בלוט, און איך זאג אז וואס למעשה האסטו חמץ ביי דיך, וועסטו עובר זיין זאג איך ניין, פאר די מליקה דאס הייסט נישט קיין שחיטה, און וועגן דעם אינו עובר בלא כלום. פרעגט די גמרא אזוי, ורמינהי, יעצט דו האסט מיר געברענגט די ברייתא, וואס דו האסט געוואלט ווייזן פון די ברייתא, אז אויף הקטרה איז אויך געזאגט געווארן דעם איסור פון לינה, אויב אזוי באקומסטו מלקות אז דו וועסט האבן חמץ. פרעגט ער, ורמינהי, כ'על דיר פרעגן, כ'האב א אנדערע פראבלעם יעצט מיט די ברייתא, ווייל איך האב נאך א ברייתא וואס די אנדערע ברייתא זאגט מיר אזוי, השוחט את הפסח על החמץ, עובר בלא תעשה. א מענטש וואס שעכט א קרבן פסח און ער האט חמץ איז ער עובר אויף א לא תעשה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, ס'איז נישט נאר א קרבן פסח, נאר אף התמיד. אז דו גייסט מקריב זיין די קרבן תמיד של בין הערבים ערב פסח, און דו האסט חמץ ביי דיך, אויך האסטו די זעלבע דינים. אמרו לו, אויף דעם זאגן חכמים ניין, לא אמרו אלא פסח בלבד. ווען איז געזאגט געווארן די הלכה אז ס'דא א איסור צו האבן חמץ, דאס איז נאר געזאגט געווארן אויפן קרבן פסח, שאר זבחים, ווי למשל קרבן תמיד של בין הערבים, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן דעם איסור. פירט די ברייתא אויס, און זאגט די ברייתא אזוי, אימתי, בזמן שיש לשוחט, או לזורק, או לאחד מבני חבורה, ווען איז דאס א פראבלעם, דאס איז נאר אדער דער שוחט, אדער דער וואס מאכט די זריקה, אדער אחד מבני חבורה, איינער פון זיי האבן חמץ. אבער היה לאחד בסוף העולם אין זקוק לו, אבער טאמער סתם א פרעמדע מענטש ער האט געהאט חמץ, דאס האט נישט קיין שייכות צו מיר, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן דעם איסור אז מען טאר נישט האבן קיין חמץ, סאו סאו פאר סאו גוד. גייט די ברייתא יעצט ווייטער און זאגט די ברייתא אזוי, ואחד השוחט ואחד הזורק, סיי דער וואס מאכט די שחיטה, סיי דער וואס גייט שפריצן דעם בלוט, ואחד המולק, און אויך דער וואס מאכט מליקה אויף חטאת העוף, פשט איז דא א מחוסר כיפורים, האט מען אים געלאזט ברענגען א קרבן נאכן קרבן פסח, נאך אלץ דער מענטש, ואחד המזה חייב, און אויך דער וואס גייט שפריצן דעם בלוט פונעם חטאת העוף, אויב האט ער ביי זיך חמץ, חייב, עט ער עובר זיין, עט זיין חייב אויף מלקות. אבל הקומץ את המנחה, אז דו גייסט ברענגען די קמיצה פון די מנחה און אויף דעם האסטו חמץ, איז אינו עובר בלא תעשה, אדער המקטיר את האימורין, איינער וואס איז מקטיר די אימורין, אינו עובר בלא תעשה, די מענטשן זענען נישט עובר אויף א לא תעשה. איז פרעגט די גמרא אזא סארט קשיא, אין די ערשטע ברייתא האט מען געהאט, א שוחט איז חייב, די זורק איז חייב, די מקטיר איז אויכעט חייב, דער וואס איז מולק ער איז פטור. די צווייטע ברייתא האט מען געהאט ניין. די צווייטע ברייתא זאגט א שוחט איז חייב, די זורק איז חייב, די מולק איז חייב, די מזה איז חייב, די קומץ מיטן מקטיר זיי זענען נישט חייב. איז פרעגט די גמרא גלייך, קשיא מליקה אמליקה, די צוויי ברייתות זענען דאך א סתירה איינס צום צווייטן, די ערשטע ברייתא האסטו מיר געזאגט אז איינער וואס מאכט מליקה אויף חטאת העוף ער איז נישט נכלל אין דעם איסור, און אז ער עט גיין מאכן מליקה עט ער נישט עובר זיין אויפן איסור אז דו האסט חמץ ביי דיך אינדערהיים. די צווייטע ברייתא זאגט מיר אנטשולדיגט, מליקה איז א חלק פון שחיטה, אויב אזוי הגם מען רעדט נישט פון קרבן פסח, אבער למעשה ס'איז אזוי ווי א שחיטה, אויב אזוי באקומסטו מלקות דערויף. און קשיא הקטרה אהקטרה. די זעלבע זאך איז אויכעט שווער פון הקטרה. די ערשטע ברייתא זאגט מען אז המקטיר איז חייב ווייל ער האט א דין פון לינה אויכעט, און די צווייטע זאגט מען ניין המקטיר אינו חייב. פרעג איך דיר האב איך דא א סתירה צווישן די צוויי ברייתות, סיי לגבי דעם מולק און סיי לגבי דעם מקטיר. איז פרעגט ער אים צוריק, און ער ענטפערט כאילו בדרך קשיא, און ער זאגט אים אזוי, וליטעמיך תיקשי לך היא גופא, קוק א מינוט אן דיין ברייתא, די צווייטע ברייתא איז אליינס אין זיך אליינס שווער. דקתני, אנהייב הייבט די ברייתא אן זאגט די ברייתא אזוי, לא אמרו אלא בפסח בלבד, די ברייתא הייבט אן צו זאגן, לא אמרו אלא בפסח בלבד, נאר ביי קרבן פסח איז דא א איסור מען טאר נישט האבן קיין חמץ ביי זיך,

זע איך דאך אז ס'איז דא אנדערע קרבנות וואס אויף זיי באקומסטו יא מלקות אז דו גייסט עס מאכן מיט חמץ. הייסט דו הייבסט אן די ברייתא זאגסט אונז ארויס די איסור פון חמץ האבן ביי זיך אינדערהיים איז נאר אויף ווען ס'קומט צו קרבן פסח און נאר דעמאלטס קענסטו באקומען מלקות דערויף, און ענדיגסטו די ברייתא זאגסטו אה מליקה דאס איז נישט קרבן פסח, מזה נישט קרבן פסח קענסטו אויך באקומען אויף דעם מלקות. פארשטיי נישט, הייבסטו אן זאגסטו נאר אויף קרבן פסח, שפעטער ברענגסטו מיר אנדערע קרבנות וואס אויף זיי בין איך אויכעט עובר? נאר וואס? וויאזוי גייסטו פארענטפערן? אלא הא והא ר' שמעון. מוז איך זאגן אז די גאנצע ברייתא, סיי די ערשטע ברייתא, סיי די צווייטע ברייתא אלעס שיטת ר' שמעון. ווער איז ר' שמעון? דאס ר' שמעון פון די משנה. ר' שמעון געהאלטן די משנה אז ערב פסח איז נישט דא אזא זאך אויף שאר זבחים זאל איך באקומען מלקות דערויף ווייל איך האב חמץ. מה שאין כן אויף יום טוב אליינס אפילו אויף שאר זבחים באקומסטו אויכעט מלקות. ער זאגט אים אזוי, מליקה אמליקה לא קשיא, ווען דו האסט מיר געפרעגט די ערשטע קשיא האסטו מיר געפרעגט אז מליקה אויף מליקה איז א קשיא, אין די ערשטע ברייתא זעה איך אז א מולק איז אינו עובר, אין די צווייטע ברייתא זעה איך אז א מולק באקומסטו יא מלקות, לא קשיא. כאן בארבעה עשר, די ערשטע ברייתא רעדט זיך פון ארבעה עשר, מען רעדט פון ערב פסח, ערב פסח לפי ר' שמעון, ווען באקומסטו מלקות פארן האבן חמץ, דאס איז נאר ווילאנג מען רעדט פון קרבן פסח. אבער שאר זבחים האבן געזאגט נישטא קיין איסור אויף דעם. אויב אזוי, זאגט ער, מליקה אינו עובר, מען רעדט דאך די ערשטע ברייתא פון ערב פסח, ערב פסח דו גייסט מאכן מליקה, באקומסטו מלקות? ניין, ווייל ס'איז שאר זבחים, זאגט אונז די ברייתא אינו עובר. די צווייטע ברייתא רעדט פון סתם אויף פסח אליינס, אז א שוחט א זורק דער מיינט נישט דווקא פון קרבן פסח נאר שאר זבחים, און א מולק איז אויך פון שאר זבחים, באקומסטו מלקות דערויף, פארוואס וויבאלד אויף די צווייטע אויף יום טוב אליינס באקומסט דאך יא מלקות פאר שאר זבחים, זאגט די ברייתא מ'איז זייער גוט המולק חייב. און מ'מוז זיך אויך פארענטפערן אז די אנהייב פון די ערשטע פון די צווייטע ברייתא ווען די צווייטע ברייתא הייבט אן זאגן אז ווען באקום איך מלקות דאס איז נאר אויף קרבן פסח, דאס רעדט זיך פון ערב פסח, אזוי ווי די ערשטע ברייתא די סוף פון די צווייטע ברייתא, וואס דעמאלס הייבסטו מיר שוין אן זאגן אז המולק חייב, דאס רעדט זיך טאקע דווקא פון יום טוב אליינס. איז נאכאמאל לא קשיא כאן בארבעה עשר כאן בחולו של מועד, ואידי ואידי רבי שמעון היא, און ביידע ברייתות זענען רבי שמעון, הקטרה אהקטרה נמי לא קשיא, די צווייטע קשיא איז געהאט, לכאורה זעה איך אין די ערשטע ברייתא אז המקטיר איז חייב, אין די צווייטע ברייתא זעה איך אז וואס המקטיר איז אינו חייב. אויף דעם זאגט ער נמי לא קשיא, תנאי היא ס'איז א מחלוקת תנאים אין ר' שמעון, וואס האלט ר' שמעון לגבי הקטרה? דאיכא דמקיש הקטרה לשחיטה, ס'דא אזעלכע וואס זענען מת וואס זענען מקיש די הקטרה צו די שחיטה, און איך זאג אזוי ווי למעשה ביי הקטרה איז דא א איסור פון לינה, און וויבאלד די תורה שטייט דאך די ווערטער צוזאמען נעם איך איינס אויפן צווייטן איך זאג אז אפילו דער וואס איז מקטיר איז אויך באיסור לינה, און ממילא אז ער וועט גיין יעצט ער וועט גיין מאכן די הקטרה און ער וועט האבן חמץ ביי זיך וועט ער באקומען מלקות, מה שאין כן ואיכא מאן דלא מקיש, ס'דא אזעלכע וואס זענען עס נישט מקיש און זאגן ניין, הקטרה איז נישט קיין חלק דערפון, איז די ערשטע ברייתא וואס האט מיר געזאגט אז א מקטיר איז חייב זאגט אז ס'איז דא א היקש, אז איך לערן דעם מקטיר, וויבאלד ער האט אויך איסור לינה, לערן איך אים אויך צו צו דעם פסוק, און איך זאג פאר אים איז אויך דא איסור צו האבן חמץ, מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט מיר המקטיר אינו חייב, איז אינו עובר, פארוואס ווייל ער האט נישט געהאט דעם היקש,